החודש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחדשי השנה, דבר אל בני ישראל ויקחו להם איש שה לבית אבות. קומט דער שבת החודש, ס'איז די לעצטע פון די פיר פרשיות הידועים, די פיר פרשיות שקלים, זכור, פרה, החודש.

די ערשטע שיעור, די ערשטע דבר תורה, די ערשטע קריאת התורה פון חודש ניסן וואס ס'קומט פסח, יעדן טאג פון פסח איז דא זיין אייגענע קריאת התורה לויט אונזער מנהג.

לימוד התורה די אור הבנת התורה וואס איז אזוי ווי א הכנה פארן טוהן די עצם זאך אזוי ווי אונז האבן געלערנט שבת זכור למשל כדי שתקדים זכירה לעשיה איז דא אזא ענין וואס הייסט זכירה וואס דארף זיין קודם צו די עשיה מ'קען נישט טוהן זאכן קאלטערהייט מ'קען נישט טוהן זאכן ווי א חמור ווי א חיה אומפארשטאנענערהייט דארפסט טוהן זאכן נאכן פארשטיין. נאכן האבן א געוואלדיגע אור החיות און אור השמחה פון די תורה און פון די זאך אזוי איז באופן כללי פון די גאנצע חודש אזוי ווי א שלושים יום קודם החג שוין שקלים מיט שלושים יום פאר ראש חודש ניסן וואס דעמאלטס הייבט זיך טאקע אן די שקלים און החודש אליינס איז באמת די הכנה פאר פסח די אינטערעסאנטע זאך איז. אז באמת די סיבה ווען מ'קוקט אין רש"י אין מסכת מגילה זאגט די סיבה פארוואס מ'ליינט שבת החודש איז ווייל אין די פרשה וואס הייבט זיך טאקע אן החודש הזה לכם אבער אין די פרשה די רוב פרשה רעדט זיך פון די מצוה פון קרבן פסח און כדי מ'זאל קענען צוגרייטן די עולם זאל וויסן לערנען די הלכות זיך דערמאנען די ענין די חיוב פון לערנען פון ברענגען די קרבן פסח ליינט מען פאר ראש חודש ניסן ס'זאל זיין גענוג צייט מ'זאל זיך צוגרייטן די קרבן פסח. ווען מען קוקט אבער אין שפעטערדיגע ספרים און אחרונים, די משנה ברורה ברענגט די לבוש, ער זאגט פארוואס זאגט מען שבת החודש, זאגט ער ווייל שטייט אין דעם די מצוה פון קידוש החודש, מקדש זיין ראש חודש ניסן, מען ליינט עס אלעמאל פאר ראש חודש ניסן, די ערשטע מצוה וואס שטייט אין דעם וואס לויט ווי חזל לערנען איז די מצוה פון קידוש החודש. איך מיין אז אוודאי דאס איז נישט די פשוט'ע פשט, די אמת'דיגע פשט איז אזוי ווי רש"י זאגט. אבער, טא מען קען קוקן אפילו אין די פריערדיגע מדרשים, ס'איז שוין מדרשים פון זמן התנאים והאמוראים, אזוי ווי די פסיקתא, וואס איז דא פסיקתא ספעציעל פאר די שבתים, שבת החודש, פסיקתא, אנדערע מדרשים וואס זענען געבויט אויף די, אויף די זאך. זעט מען אז די מדרשים זענען בעיקר עוסק נישט אין די ענין די סוגיא פון קרבן פסח, דאס זענען זיי עוסק אפשר פסח אליינס אדער אין אנדערע צייטן, די עיקר זענען זיי טאקע שטעלן זיי זיך אויף די אנהייב פרשה, אויף די ענין פון החודש הזה לכם, אויף די ענין פון קידוש החודש, די גאנצע ענין פון די לבנה, די נתקשה משה במעשה לבנה, די אלע ענינים וואס די עולם ווייסט אביסל, ענינים פון קידוש החודש, החודש הזה לכם, אסאך שמועסן און רייד וואס ווערט וועגן דעם. מען רעדט נישט אזוי שטארק וועגן די קרבן פסח, און איך טראכט אז די טייטש פון דעם פשוט פשט איז ס'האט זיך טאקע געטוישט, מסתמא בזמן הבית ווען ס'איז שוין געווען די תקנות, דאס די תקנות זענען לכאורה שוין פון זמן הבית ווען ס'איז געווען נוגע למעשה, מ'האט געדארפט מאכן די שקלים און די די פרה און אזוי ווייטער, ס'איז נישט זיך נישט אנגעהויבן סתם אלס נשלמה פרים שפתינו, ס'איז געווען נוגע, מ'האט געדארפט טאקע צוויי וואכן צוצוגרייטן שטייט. ס'נעמט אסאך צייט מ'דארף טרעפן א כשר'ע קרבן פסח, מאכן זיכער ס'האט נישט קיין מום, על פי הלכה דארף מען נישט אזוי צופיל צייט אבער מ'דארף טרעפן פראקטיש ס'איז א ס'איז א גרויסע עבודה מ'דארף עולה רגל זיין מ'דארף ארויספארן אין ירושלים ברענגען די קרבן פסח ס'איז א גאנצע א גאנצע ענין און דאס איז באמת די עיקר ענין וואס אונז לערנען שואלים ודורשים בהלכות הפסח איז בעיקר וועגן די ענינים פון קרבן פסח אפשר אויך פון מצה און פון ביעור חמץ, אבער דער עיקר, דער עיקר גרויסע מצוה וואס יעדע איינער איז מחיוב איז דאך א סארט קרבן וואס איז נישט דא א גאנץ יאר וואס יעדע איד עקסטער דארף ברענגען זיין אייגענע קרבן פסח, ס'איז דא, ס'איז דא קרבנות יחיד וואס מ'איז מחיוב ווען מ'טוט א עבירה אדער אזא סארט זאך, און קרבנות תודה, אבער ס'נישט דא אזא סארט קרבן וואס יעדע, א קרבן אויף יעדע איד, כ'מיין אז ס'איז די איינציגסטע אזא סארט קרבן, ס'איז אזויווי א, מ'לערנט אפילו אין הלכות, עפעס אזא קרבן יחיד שהוא קרבן ציבור, עפעס אזא, ס'האט אזוי ביידע. ביידע עניינים אויף איינמאל, עס איז א זאך וואס מען דארף יעדע איינער, ס'אזוי ווי יעדע איינער איז דאך מחי' דארף יעדע איינער לערנען, ליינט מען די פרשה פון צוויי וואכן פריער שוין לפחות, און דערפאר נאך א וואך פארדעם רעדט מען פון די פרה, מען זאל זיין טהרתן של ישראל, מען זאל זיין ריין, ס'איז זייער וויכטיג אז מען זאל זיין קענען קומען מאכן די קרבן פסח. און פארשטייט זיך אז שפעטער איז געווען א חורבן בית המקדש. מען מאכט שוין נישט קיין קרבן פסח, איז געווארן ווייניגער וויכטיג, ווייניגער מודגש דער ענין פון לערנען הלכות הפסח, און דאס וואס איז יא דא, דאס איז די אינטערעסאנטע זאך, דאס וואס איז יא דא, מען דארף דאך, עס איז דא אסאך הלכות, בעיקר ביעור חמץ און חמץ און מצה, דאס איז די עיקר מצוות וואס איז געבליבן, עס איז דא נאך מצוות מרור און ארבע כוסות, דרבנן, אבער מדאורייתא איז געבליבן די צוויי מצוות פון חמץ און. און מצה, איסור חמץ און חיוב מצה, און מען זעט טאקע מען האט עס אפגעשטופט, כ'מיין אז די למעשה'דיגע מנהג איז געווען, ס'איז שוין אן אלטע מנהג, איז צו לערנען די הלכות די שבת פארדעם, ס'דא טאקע הלכות פון שלושים יום און שתי שבתות אבער בפועל ממש זעט אויס אז בעיקר האט מען געלערנט שבת אחת פאר יעדע יום טוב האט מען געלערנט די הלכות פון יענע יום טוב און אונז טוהן טאקע אזוי, כ'מיין.

ווען מ'לערנט די תורה פון די זאך אז ווען זיי לערנען א גאנצע צייט די לערנען די תורה פון די זאך אין דעם ליגט דאך די אור פון די זאך אין דעם ליגט דאך די זאל טון זאכן מיט דעת אזוי ווי א אזוי ווי א גדול אזוי ווי א בר דעת און ווען ס'האט זיך אויפגעשטופט די ענין פון פסח אדער קרבן פסח אדער מצה שטייט אויך טאקע אין די זעלבע פרשה מ'זאל עסן מצה דאס לערנט מען שבת הגדול און איז געבליבן שבת החודש אביסל ליידיג און מ'קען זען אסאך אנדערע ספרים אדער מדרש אפילו אין הלכה, שבת החודש איז עפעס אזוי ליידיג, זכור פרה שקלים ווייסט מען מער צו רעדן, שבת החודש איז ווייניגער וואס מען ווייסט וואס צו רעדן, און ס'איז וועגן דעם ווייל מ'דארף עפעס רעדן נאר פון די חודש, פון די קידוש החודש, לכאורה האט נישט קיין שייכות, ס'איז דאך די יעדע חודש קידוש החודש, וואס איז די יא מ'האט עס געגעבן דעמאלטס, עפעס וויכטיג אבער עפעס נישט אזוי. טראכט אבער, טאמער מען טראכט אריין אין דעם, קען מען זען אין דעם א געוואלדיגע, א געוואלדיגע אור אין די חילוף, אין די שינוי וואס מען, די חודש האט גענומען די איין, איין פסוק סך הכל החודש הזה לכם, דער צווייטער פסוק רעדט שוין פון די קרבן ווייס איך, די איין פסוק החודש הזה לכם ראש חדשים, האט גענומען פאר זיך א גאנצע שבת, און די גאנצע אנדערע פרשה האט ער געלאזט פאר די אנדערע שבת. און די סוד איז אזוי ווי אונז לערנען כסדר. אז די מעשה די מעשה האט א אוודאי א געוואלדיגע אור, אבער די עיקר אור, די טיפערע אור ליגט אין די מחשבה, ליגט אין די דברי תורה, הייסט חיי עולם, אזוי ווי אונז לערנען, כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה, אונז הייבן טאקע אן אין ניסן הייבט מען אלעמאל אן לערנען פרשת ויקרא, אדער פאר ניסן און בערך אין די תקופה, יעצט איז ויקהל פקודי, די אנדערע וואך איז ניסן הייבט מען אן הייבט מען אן ויקרא. די ווארט פון כל העוסק בתורה איז דאך אין דעם א געוואלדיגע טיפקייט, מיינט נישט ס'איז נישט נאר אזוי ווי א שוואכע חילוף, נישט נאר א שוואכע, ווי זאגט מען, תחליף, א שוואכע, נו, א טויש, יא, אז מען האט נישט נעבעך דאס, איז בדיעבד וועט מען וועט מען נאר לערנען. ס'מיינט אז די תורה פון א זאך איז אלעמאל פריי. תורה הייסט עולם החירות, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. די תורה פון די זאך, די תורה פון קרבנות, די תורה פון וואס איז געווען אין מצרים, תורה פון וואס איז געווען אין בית ראשון און בית שני, וועלכע תקופה און וועלכע חדר און וועלכע סארט איד ס'איז אמאל געווען, וועלכע סארט מהלך ס'איז אמאל געווען, איז די מעשה טאקע צו וואס אזא א שטריימל מ'זאל גיין און וועלכע סארט תפילין מ'זאל אנטוהן, צו מ'זאל מאכן א קרבן פסח און ווען און ווי אזוי, דאס איז אלץ. משעובד, ס'איז משעובד תחת הזמן, ס'איז משעובד תחת געוויסע תנאים, אומשטענדן, אויב ס'וועט נישט זיין קיין בית המקדש און נעבעך קען מען נישט מאכן קרבן פסח, און דאס ווייזט אז די מעשה איז מען לעבט אין עולם השעבוד, אין עולם המשעובד, אין א עולם וואס איז תלוי אין פארשידענע בדעת אחרים, ס'איז תלוי אויב די גוים וועלן לאזן זיך מאכן א בית המקדש, יא, און די אייבערשטער וועט לאזן, אבער ס'איז תלוי אין זייער אסאך זאכן פון די פאקטישע וועלט, פון די מציאות. די תורה איז אלעמאל געווען בן חורין, דאס הייסט ס'איז נישט פשט אז יעצט אז מ'האט נישט קיין בית המקדש דארף מען זיך פארט באגנוגן מיט מיט די ביסל לערנען עפעס א עפעס א ווארט און ס'וועט זיין כאילו ס'הייסט אז יעצט דערמאנט מען זיך יעצט כאפט מען מ'קען נאר זאגן מ'גייט און מ'איז מתעלה צו די תורה וואס איז אלעמאל געווען בן חורין ווען מ'האט טאקע יא געמאכט א קרבן פסח איז אויך געווען די שבת פארדעם די שבת החודש די זמן שבת איז דאך נישט קיין זמן וואס מ'טוט יא קרבן פסח איז מען מקריב שבת אבער בעצם שבת איז נישט קיין זמן וואס מען טוט, שבת איז א זמן וואס מען טראכט, א זמן וואס מען לעבט. און מיט די חלק האור, די חלק התורה וואס ליגט אין די קרבן פסח, וואס ליגט אין אין די הכנה פון די קרבן פסח, אין די אלע מצוות משעובדות, וואס מען דארף זיך שטארק מוטשענען און טרעפן די ריכטיגע שעפסעלע און מאכן א חבורה און די גאנצע זאכן אזוי ווי מען טוט היינט, מען דארף קלינען און טון דאס און טון יענץ אזוי ווי זכר לשעבוד מצרים. דאס איז די חלק המשעובד פון די מצוות, די חלק וואס ליגט אין עולם הזה, ס'איז זייער וויכטיג. אבער די חלק החפשי פון די מצוה, די חלק וואס איז פריי, די חלק וואס איז עולם החירות, איז אלעמאל געווען עולם החירות, און יעצט אז עס איז נישט דא די חלק וואס מען דארף נישט, אז מען איז א אונס, און נעבעך, מען איז זיך מצטער אויף דעם, אבער יעצט אז עס איז נישט דא, איז האבן אונז נאר די חירות, האבן אונז נאר די ריינע אור, די ריינע פיור תורה, די פיור דעת, פון די ענין פון די קרבנות, פון די ענין פון די קרבן פסח. ס'איז איינע פון די זאכן אין די וועלט וואס ווען מ'קען זיי זאגן זיי ליגן אין פיור דעת. ס'איז א חלק פון מציאות, ס'איז נישט דעת וואס איך רעד, דעת וואס איז נישט משעובד צו מציאות אדער ס'רעדט זיך פון שטותים, ס'איז דמיונות, ס'האט נישט, ס'איז נישט קאנעקטעד מיט רעאליטי, יעדע דעת איז דאך משעובד, דארף מ'קען דאך נאר טראכטן, מ'דארף נאר טראכטן וואס וואס עקזיסטירט, וואס איז באמת, וואס איז באמת נישט נאר אין דיין קאפ, איינער וואס קען טראכטן וואס מ'וויל, טראכטן און פאנטאזירן קען וואס מ'וויל, דאס איז נישט קיין חירות, דאס איז א משוגענער, דאס איז א א אויסווארף, דאס איז א פרא אדם. א חכם איז דאך איינער וואס ער טראכט, ער האט א חירות, ער קען טראכטן פון וואס ער וויל, אבער נאר פון זאכן וואס עקזיסטירן, נאר פון זאכן וואס זענען אמת, טראכטן פון שטותים איז נישט קיין, נישט קיין חכמה, נישט קיין חירות. אבער, ס'איז דא חלקים פון די וועלט וואס זענען ממשות'דיגע חלקים פון די וועלט, מ'קען נישט זאגן אז זיי זענען פאנטאזירט, זיי זענען אמת. און דאך זענען זיי תלוי בדעת בני אדם, תלוי אין די חוקיות, די מהלך וואס די דעת קען איידענטיפיצירן, די דעת איז מזהה א געוויסע מהלך, א געוויסע רעגולעריטי, א געוויסע חוקיות וואס איז דא אין די וועלט. און די ערשטע זאך, די ערשטע זאך וואס די דעת פון אדם באמערקט אין די וועלט, און דאס איז א ווארט וואס איך האב געלערנט פון א פילאזאפיע ספר, די ערשטע זאך ווען מענטש, מענטש טרעפט זיך אויף די וועלט, בני אדם טרעפן זיך אויפן וועלט, די וועלט איז מלא, פון צוויי סארט זאכן, מ'קען עס רופן סדר און אי-סדר, יא, דאס איז די גאנצע וועלט, די גאנצע באמת, די גאנצע חכמה, אלעס, זייער אסאך חכמה, זייער אסאך פילאזאפיע און תורה און קבלה און נגלה, זיי דרייען זיך ארום די דיסטענס, די די מתח, די טענשאן צווישן וואס מ'פארשטייט, וואס איז מסודר, וואס מ'קען זען, קלארע מהלך, אזוי ווי אונז האבן געלערנט. לעצטע וואך וועגן ששת ימים תעבוד ס'איז דא די בריאה ויהי ערב ויהי בוקר ויהי יום ראשון ויהי יום שני ויהי יום שבת און די חלקים וואס זענען פרוע וואס זענען ווילד וואס זענען נישט מ'קען נישט פארשטיין למשל און די גרעסטע משל איז די וועטער וועטער ווייסט יעדער איינער בפרט ווער ס'וואוינט אין ארץ ישראל ווי די וועטער איז שווער יא מצרים איז אפשר געווען מער א מסודר'דיגע וועטער ס'איז דא די נילוס מ'ווייסט דא א סדר ארץ ישראל איז לא כארץ מצרים מ'דארף ווארטן אין רוב וועלט איז מער אזוי ווי ארץ ישראל ווי מצרים אין א געוויסע זין, מען דארף טראכטן וועגן דעם מער. זייער שווער, מען קען דען אין חדר לאכט מען פון די וועטער נביא, יא, ער ווייסט, ער ווייסט אפשר וואס וועט זיין מארגן, וואס וועט זיין אין צוויי וואכן אין דריי וואכן, זייער שווער צו פרעדיקטן די וועטער, צו ס'וועט רעגענען, ס'וועט נישט רעגענען. פארדעם די ערשטע זאך, איינע פון די ערשטע זאכן וואס מענטשן, רוב מענטשן ווען זיי רעדן וועגן, וועגן גאט, ווען זיי רעדן וועגן ווי מען זעט הנהגת ה' רעדט נישט אלעס איז מאכט דאך גאט ווי מען זעט א מענטש גאט געווענליך רוב מענטשן איידענטיפיצירן די מושג פון גאט אין די זאכן וואס זיי פארשטייען נישט למשל וואס טוט די אייבערשטער פרעג איך דיך וואס טוט די אייבערשטער אה געמאכט די וועלט אין זעקס טעג אקעי וואס טוט ער יעצט ער מאכט שידוכים פארוואס שידוכים אזוי ווי קריעת ים סוף דאס איז יוצא מגדר הטבע ס'איז שווער צו פארכאפן אויב א מענטש וועט זיך אוועקזעצן און מאכן אזאן עקסעל שיעט אויסצורעכענען ווער האט חתונה מיט וועם ער וועט נישט אנקומען. זייער שווער, זייער שווער עס זאל ארויסקומען, זייער שווער אזוי ווי די מעשה פון יענע תנא און יענע אמורא פארציילט, מ'האט געמאכט, עס געלונגט נישט, עס איז אזוי שווער צו פארשטיין, מענ, בני אדם זענען נישט עומד אויף די חוקיות, אויף די סדר וואס איז דא אין זיווגים. די זעלבע זאך די רעגן, למשל, איז איינע פון די גרויסע זאכן וואס בני אדם זענען נישט עומד, גודל יום הגשמים כיום שניתנה בו תורה, עס איז בפרט אזוי ווי איך זאג, עס איז דא פלעצער וואס איז מער פרעדיקטעבל, און די חלקים פון דעם זענען מער פרעדיקטעבל. מענטשן קיינער ווייסט נישט, א שטורעם זעט די גרויסע אסאך גרויסע מזמורי תהלים זייער דראמאטישע מזמורי תהלים זייער דראמאטישע רעדן וויאזוי די אייבערשטער פירט אז ס'זאל זיין א שטורעם קול השם על המים קול השם חוצב להבות אש די אייבערשטער קומט ער מאכט אז ס'זאל זיין א שטורעם ס'רעגנט ס'דונערט השם למבול ישב דאס איז אה גאט איז געקומען ס'איז א סתם א טאג ס'איז פארוואלקנט אביסל ס'איז זוניג אביסל גארנישט איך קען זיך פארשטעלן מיטאמאל איז דא א טארנעידא מיטאמאל איז א ערדציטערניש מיטאמאל יגע בהרים ויעשנו מיטאמאל אה האט זיך געזען גבורת השם מען זאגט א ברכה שכוחו וגבורתו מלא עולם פארוואס זאגט מען נישט דאס אויף די זון קומט ארויס יא מען זאגט א ברכה יוצר אור ובורא חושך אלעס דאס איז אזוי ווי א נס דאס איז אזוי ווי די פלאץ וואס רוב מענטשן זעען זעהן גאט אין די טבע, דאס הייסט אלע אנדערע זאכן זענען זייער רעגולער, זייער מ'קען פרעדיקטעבל, און איז כאילו, הגם עס איז נישט אמת'דיג קיין חילוק, אבער בדעת בני אדם, פסיכאלאגיש, דאס כאילו פארשטיי איך, אקעי, א זאך וואס א מענטש פארשטייט פילט ער אזוי ווי א שולט, איך קען איך קען זיך פארקוקן, איך קען זיך פלאנירן וואס גייט זיין זונטאג, יעדע וואך קומט זונטאג, איך ווייס, אקעי, ס'קומט ביינאכט, איך ווייס שוין אז ס'קומט ביינאכט, דאס אז מיטאמאל קומט א שטורעם, דאס קען מען נישט פלאנירן, דאס קען מען נישט, אה, דאס איז די אייבערשטער, דאס וואס קען מען טון, מ'קען בעטן, מ'קען זאגן תהלים, מ'קען קען דאווענען, מען קען תשובה טוהן, די אייבערשטער זאל נישט מאכן קיין שטורעם, זאל יא שיקן רעגן, דאס איז, כל התורה כולה האט דאך געבאטן אויף די והיה אם שמוע ונתתי מטר ארצכם בעתו, און אזוי ווייטער. יעצט זיצט זיך דער בן אדם אויפן וועלט, און ער לעבט אין אזא וועלט, ס'איז נתון, מען קען זאגן נתון לחסדי השם, עס גייט אדורך א גאנצע ווינטער, עס גייט רעגענען, עס וועט נישט רעגענען, עס וועט שטורעמען, עס וועט נישט שטורעמען, ער ווייסט נישט, ער קען בעטן, ער קען זאגן תהילים, ער קען תשובה טוהן. מיטאמאל באמערקט דער מענטש, און אפשר נישט נאך איין יאר, נאך צוויי יאר, נאך צען יאר, נאך פופציג יאר, נאך הונדרעט יאר, איך ווייס וויאזוי לאנג עס האט גענומען פאר אדם הראשון צו כאפן די זאך, איך שטעל זיך פאר, אפשר נאכן מבול נאר, מען קען מעיין זיין אין די פסוקים, זעט ער אז עס איז טאקע, עס איז טאקע זייער אומפרעדיקטעבל, זייער שווער צו וויסן צו ס'וועט מארגן רעגענען, אבער מער באופן כללי קען מען זיי זייער פרעדיקטעבל, ס'אינטערעסאנט, די וועלט איז טאקע שווער, די זון קומט ארויף ס'גייט אראפ, ס'רעגענט יא ס'רעגענט נישט, אבער ס'דא א געוואלדיגע פרעדיקטעביליטי אין די סדר השנה, דאס הייסט סיזענס, ווי זאגט מען סיזענס אויף אידיש? כ'ווייס נישט, אין די סיזענס פון די יאר. איז דא א געוואלדיגע יעדע יאר אין א געוויסע צייט חודש אביב ווערט ווארעמער ס'הייבט אן די זאכן צו וואקסן ס'רעגנט ווייניגער אויב מ'איז אין ארץ ישראל הערט אויף צו רעגענען ס'הייבט אן צו קומען די ביימער הייבן אן צו וואקסן די זומער ווערט ווארעמער ס'וואקסן אנדערע זאכן שפעטער יעדע יאר שפעטער ווערט פאל ס'ווערט ס'פאלט אראפ די בלעטער ס'ווערט צוריק צוריק קאלט און אזוי ווייטער ס'הייבט אן צו קומען צוריק רעגן איז הגם באופן פרטי יעדן טאג צו עס וועט היינט רעגענען אדער בכלל צו די יאר וועט זיין א גוטע יאר פון רעגן ס'איז שווער צו וויסן דאס קען מען נישט פארשטיין מען קען זיך נישט משתלט זיין אויף דעם באופן מער כללי דאס אז ס'דא סיזענס ס'דא סדר תקופות השנה דאס איז א זאך וואס דער מענטש האט געכאפט נאך א געוויסע תקופה ס'איז יא ס'איז מורא'דיג מסודר ס'איז גאנץ מסודר יעדע יאר קומט צוריק די פרילינג יעדע יאר קומט צוריק די ווינטער יעדע יאר אזוי וחוזר חלילה. איז דאס איז די ערשטע פלאץ וואס איז טאקע דא א טבע, ס'דא א וועלט וואס דער אייבערשטער פירט, דאס איז די ערשטע פלאץ וואס איז ניתן לבני אדם, דאס הייסט החודש הזה לכם ראש חדשים, וואס איז דער חודש? חודש האביב, יא? דאס שטייט שפעטער, וויאזוי הייסט דער חודש? החודש הזה חודש האביב. הייסט חודש האביב עס קומט פאר א פרישע יאר א פרישע ניסן א פרישע אביב הייבט זיך אן צוריק צו וואקסן ווערט צוריק ווארעם עס הערט אויף צו רעגענען דא און אזוי ווי מען רעדט ווען א מענטש קען עפעס פרעדיקטן הייסט ער קען פלאנען ער קען ארבעטן מיט דעם ער קען אה מען וועט זייען אין די ווינטער און שניידן אין די זומער און שוין האט שוין אויספלאנירט זיין גאנצע סדר החיים זיין גאנצע סדר השנה דאס איז די פלאץ ווי ס'ווערט געגעבן פאר א מענטשן די ראש חודש ניסן, דאס איז די טאג וואס איז לכם אין די זוהר הקדוש אין פרשת פרשת תצוה רעדט די חילוק פון תשרי און ניסן, ער זאגט החודש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם, וואס הייסט ס'איז לכם? פרעגט די זוהר דאס איז עפעס ענקערס? ס'באלאנגט פאר די אייבערשטער? אלעס באלאנגט פאר די אייבערשטער, אלע חדשים זענען די אייבערשטער, זאגט ער יא אבער ס'טאקע ס'שטייט נישט א חדש א חדשיכם ס'איז נישט געווען ענקערס אוודאי די אייבערשטער איז דער וואס מאכט ס'זאל קומען די ביימער זאלן וואקסן און אלעס זאל געשען אבער דילי ס'איז געווען מיינס אבער איך האב עס געגעבן פאר אייך איך האב זיך איבערגעגעבן פאר אייך זאל זיין שלכם באתגליא ער זאגט מה שאין כן תשרי און איך טייטש יעצט לויט מיין מהלך. מה שאין כן תשרי, דאס איז מיינס, תשרי הייסט תקעו בחודש, נישט בחודש שלכם, בחודש איז עס בקייסע, פארוואס ווייל ס'איז, פארוואס איז עס בקייסע? ווייל ס'איז דילי הוא, ס'איז, דאס איז גאט'ס, גאט'ס חודש. לויט ווי אונז זאגן איז עס ממש מופלא וויאזוי ס'שטימט מיט די זאך. תשרי איז דאך די זמן וואס אונז לערנען תשרי, וואס מיינט חודש תשרי? חודש תשרי מיינט זמן המשפט, חודש תשרי איז די צייט פון והיה אם שמוע, עסט רעגענען, עסט זיין גוט עסט רעגענען, עסט נישט זיין גוט עסט נישט רעגענען, דאס הייסט שלי, און דאס איז נסתר, וואס הייסט עס איז נסתר מן האדם, עס איז נישט מעגליך צו פרעדיקטן, מען קען נישט וויסן, מען קען נישט וויסן, קוים וואס מען קען וויסן, מען קען נישט אפילו וויסן ווער איז א צדיק און ווער איז א רשע, ווער איז יוצא זכאי בדין ראש השנה ווער איז נישט יוצא זכאי, קען דען א מענטש וויסן? מען ווייסט נישט, אונז לעבן אין א הסתרה, אין א העלמה פון דעם, עס איז בכסה ליום חגנו, עס איז טאקע דא, אשרי העם יודעי תרועה וואס זיי קענען זיך אריינלייגן אין די מסתרים, זיי קענען זיך, און ווייסן ווי אזוי זיך צו א עצה געבן מיט דעם, שוין אלעס גוט, אבער ניסן איז די הפך פון דעם, ניסן קומט קומט נישט חודש ניסן, ס'קומט די רעגולעריטי פון די סיזען, דאס איז א שטיקל סתירה מיט די והיה אם שמוע, אין א געוויסע זין, אוודאי נישט בפרטי פרטות, אבער אין געוויסע זין, יא, כ'האב דאך געגעבן פאר דיר זאלסט וויסן ווען איז חודש האביב ווען איז חודש הקציר ווען איז זיין די אלע זמנים עס קענסט לעבן מיט דעם קענסט דיך פלאנירן דיין לעבן דארפסט נישט נאר פלאנירן דיין לעבן לויט אומבאגרייפליכע די אומפארשטענדליכע רצון השם מען קען עס לעבן לויט די חכמת השם רופט מען עס יא לויט די חלקים אדער די זוהר רעדט דא לויט די ספירת המלכות לויט די הנהגה פון גאט וואס האט געגעבן והארץ נתן די אייבערשטער האט געגעבן די שכינה די אייבערשטער האט געגעבן די ספירת המלכות פאר מענטשן און מען קען זיך פלאנירן מיט דעם, מען קען ארבעטן מיט דעם, וועגן דעם, אויף דעם שטייט די גאנצע סוד וואס חזל רופן די סוד העיבור, די סוד פון החודש הזה לכם, וואס עס זאגט אז די, ס'איז נמסר געווארן לחכמים צו קובע זיין די, נישט נאר די חודש, די חודש איז למעשה א זאך וואס מ'איז מקבל מיט די, מיט די לבנה, נאר בעיקר די גרעסטע חידוש וואס זיי האבן געלערנט פון די פסוק, וואס שטייט נישט אבער די חכמים, וויבאלד זיי זענען די חכמים, זיי האבן דאך אליינס די כח, האבן זיי געלערנט פון די פסוק די חכמה, די סוד, וואס הייסט עיבור שנה, דאס הייסט נישט נאר מען קען מען קען מאכן ווען די יאר און וואס די עיבור שנה עס איז אלץ געבויט אויף דעם וואס א מענטש קען פארשטיין ער קען פרעדיקטן ער קען זען וויאזוי די סיזענס ארבעט ווען ס'איז דא אביב ווען ס'איז נישט אביב און ער וועט מאכן זיכער נישט מיט וואס זאל מען טוען ס'וועט קומען א לבנה מען דארף מאכן יא עס קומען א לבנה אבער מען קען זיך מסדר זיין מען קען מאכן א שנת העיבור וואס בדעת בני אדם דורך די מענטשליכע חשבון און מען קען זיך אויסרעכענען אז פסח זאל אלעמאל זיין אין ניסן, פארוואס דארף עס פסח זאל אלעמאל זיין אין ניסן און נישט ניסן אין חודש אביב, ווייל אזוי אזוי שטימט עס מיט די מיט די פאקטישע סיזענס, אזוי וועט עס שטימען, מען זאל זיך קענען אויספלאנירן, ס'זאל נישט זיין ס'זאל נישט אריין רעגענען אינמיטן פסח, ס'זאל זיין בחורף, מען זאל נישט מאכן קענען מאכן קיין פסח אזוי, דאס איז גענוצט, דאס הייסט גענוצט די חלקי ה. עולם, די חלקי ה, די די רעגולאריטי, די קביעות וואס איז יא דא אויף די וועלט, וואס איז דא סיזענס לפחות, דאס איז די זאך וואס די אייבערשטער, די ערשטע זאך וואס די אייבערשטער געבט פאר מענטשן והארץ נתן לבני אדם, החודש הזה לכם ראש חדשים, וואס דאס איז מרומז אין די וואס כאילו ער געבט דיך די לבנה, געבט דיך די די ספירת המלכות, די נתקשה משה, ס'איז שווער צו טראכטן, דאס הייסט די אייבערשטער געבט עס? יא, ער האט געגעבן פאר מענטשן, מ'זאל קענען די התחלה און פון דעם, פון די שורש, קומט ארויס אן א סוף נאך זאכן, קומט ארויס אלע מצוות וואס למעשה אלע מצוות טוען אונז לפי דעת בני אדם לפי תורה לא בשמים און לפי דעת חכמים וואס זיי טרעפן די תורה אשר בארץ די תורה וואס וואס משה רבינו האט אראפגעברענגט אויף די וועלט וואס משה רבינו האט געגעבן צו די אידן. וואס איז אלץ לפי די החודש הזה לכם. איז פארדעם איך וועל שוין ענדיגן מפרש זיין די שטיקל זוהר וואס איך ברענג דא. זאגט די זוהר דאס קען מען זעהן אין די נעמען פון די חדשים, אביב, חודש האביב איז אויפן סדר פון אלף בית, אביב הייבט זיך אן אלף בית, נאכדעם י' בית, איז במספר קטן גימטריא ג', ס'איז כאילו אביב איז אלף בית ג'. אזוי אזוי זאגט די זוהר, למעשה אלף בית יוד איז אויכעט לויטן סדר פון אלף בית גייט צוריק א בית ווייל די בית האט מען שוין געהאט, מה שאין כן תשרי זאגט די זוהר איז פארקערט אותיות ת תיו שין ריש איז ממש די סדר תשרק נאכדעם סקיפט עס צו יוד, אינטערעסאנט אז די יוד איז אלעמאל סיי ביי תשרי און סיי ביי אביב איז ער דער דער וואס עס סקיפט אלף בית מיטאמאל יוד, זעלבע זאך תיו שין ריש מיטאמאל יוד, דארף מען טראכטן וואס די וואס די יוד טוט, אפשר די יוד איז א נקודה וואס קבועה וואס ארום דעם דרייט זיך די סדר. אבער על כל פנים, די סדר, וואס הייסט סדר? סדר, אויף א נארמאלע סדר, סדר פון אלף בית, די סדר וואס הייבט זיך אן אלף בית ג' דאס איז דאך די טייטש, צו רעדן אז די וועלט איז באשאפן געווארן מיט אלף בית הייסט בשורש די עיקר זאך וואס אונז דארפן וואס מיינט ביי א מענטש הבנה וואס מיינט ביי א מענטש שליטה וואס מיינט ביי א מענטש נתן לבני אדם איז אז דא א סדר יא דאס איז די עיקר די מערסטע שורש'דיגע הגדרה פאר פאר הבנה וואס איך קען וואס איך קען זאגן איז הייסט אז א זאך איז מסודר ס'איז מסודר איך פארשטיי ווי איז די אלף ווי איז די בית ווי איז די גימל און אזוי ווייטער דאס הייסט איך פארשטיי מה שאין כן ס'איז נישט מסודר בפרט אז ס'איז ממש פונקט פארקערט ווי איך וואלט געדארפט ס'זאל זיין ס'איז אליינס אפשר א סדר אבער ס'ווייזט אז ס'איז נישט מסודר אין אנדערע ווערטער ס'איז יא מסודר. דאס מיינט נישט אז ס'איז נישט מסודר, דארפן זייער זייער וויכטיג הערן ווען מ'וועט אנקומען, דאס הייסט דאס הייסט אז ס'איז מסודר דאס הייסט אז תשרי איז די סדר הטבעי די סדר וואס אונז קענען זעהן וואס איז ניתן ל בדעת חכמים צו קובע זיין די חדשים און אזוי ווייטער מה שאין כן תשרי איז פארקערטע סדר אזוי ווי איך זאג דאס מיינט נישט אז ס'איז נישט קיין סדר ס'איז נישט ג' ז' ר' כ'ווייס וואס עפעס רענדאם נומבערס. ס'איז א סדר, אבער ס'איז א פארקערטע סדר, א פארקערטע סדר מיינט דא אין די זוהר, אזוי לערנען די מפרשים יעדער איינער לפי דרכו, דאס איז א סדר פון די אייבערשטער'ס פערספעקטיוו, יא, וואס ביי אונז, אונז איז גלייך אלף בית, די אייבערשטער איז דאך פון, ווענדט זיך וויאזוי מ'איז מצייר די אותיות, כאילו די אותיות איז עפעס אזוי ווי א ליין וואס הייבן זיך אן ביי די אייבערשטער, עס ענדיגט זיך ביי אונז, אפשר עפעס אזא סארט וועג, די אייבערשטער שטייט דאך פון אויבן, ער קוקט דאך פון די אנדערע זייט, אז ביי אים דווקא תשרק איז די ריכטיגע, גראדע סדר. מצד גאט'ס אייז, גאד איי וויו אוו די יוניווערס, איז אמת'דיג זעען אויס די אותיות בסדר תשרק דאס איז א סוד וואס די די מקובלים טראכטן וועגן דעם אסאך וועגן, אנדערע נוסחאות וואס דאס צו זאגן אבער דאס איז די די עיקר יסוד. ממילא אוודאי דאס וואס אונז זאגן תשרי נישט מסודר תשרי איז אויך מסודר אז די אייבערשטער טוט ער געבט ליעדע איינער אכלם בעתו געבט יעדע איינער לפי לפי דעתו לפי מהותו לפי מדרגתו איז אוודאי. אז די אייבערשטע סדר איז אויך מסודר, נאר פאר מענטשן זעט עס אויס נישט אויס מסודר, לגבי אונז, דאס הייסט, בכסה ליום חגנו תשרי איז באהאלטן, ס'איז ביי קעז, ס'איז נישט באתגליא און דאס מיינט אז ס'איז נישט ניתן לבני אונז, נישט לכם, תשרי איז שלי, און די זוהר דארט איז מאריך צו מסביר די סדר פון תשרי וואס איז אוודאי די סדר בני אדם און אזויווי ער זאגט די סדר פון גאט, און אידן אוודאי האבן א קשר מיט די סדר פון גאט אויך, מ'דארף רעדן אין חודש תשרי וויאזוי דאס ארבעט, אונז זענען יעצט אין חודש ניסן ממילא סעלעברעיטן אונז די סדר וואס איז די פשוטע סדר וואס אונז קענען פארשטיין אז יעדער איינער ווייסט אז די ליל פון פסח רופט מען די ליל הסדר, סא אוודאי ווייזט אויף די סדר, די סדר פון אביב, און אזוי ווי יעדער איינער ווייסט אויכעט אז די שם הוויה פון חודש ניסן, די צירוף שם הוויה איז דא צוועלף צירופים און די ערשטע איז פון חודש ניסן וואס איז די שם הוויה כסדרו ישמחו השמים ותגל הארץ, דאס ווייזט אז ס'איז פשוט, מ'קען קלאר פארשטיין די סדר, חודש הזה לכם. אבער אזוי קענען אונז צוריק קומען צו וואס אונז האבן אנגעהויבן, ס'דא קרבן פסח, קרבן פסח, מ'דארף לערנען אפשר עקסטער די סוגיא פון קרבן פסח וואס ס'מיינט, ווייל קרבן פסח איז א מצוה, קרבן פסח, דאך, יעדע זאך וואס איז א מצוה, מיינט אז למעשה, און דאס איז די חלק המעשה, איז נישט קיין זאך וואס איז מושג בדעת בני אדם, אלע טעמי המצוות הייסן אור יקרות וקיפאון, טעמי תורה, טעמי מצוות איז נישט נתגלה, ס'איז נאכאלץ מכוסה. הגם אונז ווייסן היינט אסאך טעמי המצוות, מ'האט שוין געלערנט גענוג טויזענטער יארן טעמי המצוות, אין א געוויסע זין, אין א טיפע זין, ווייל די עולם המעשה איז נישט די עולם וואס איז מפוענח לגמרי אין די שכל, עס מוז אזוי זיין, דאס האבן מיר גערעדט אפאר אנדערע מאל, און פארוואס איז אזוי, אבער די עולם המעשה איז נישט די עולם וואס איז א וועלט פון א געטליכע וועלט נאך אלץ אין א געוויסע זין, ממילא איז נאר אלעמאל וועט זיין דארט מער פון וואס אונז קענען פארשטיין. מה שאין כן די איין זאך די ערשטע זאך די עיקר זאך אין עולם המעשה און ממש אין עולם המעשה וואס איז מ'קען זאגן איז אינגאנצן תלוי בשלטון בני דעת בני אדם דאס איז די זמן דאס אז ס'איז היינט ראש חודש ניסן דאס איז אמת'דיג ראש חודש ניסן ס'איז אמת'דיג די חודש הזה לכם ס'איז נישט עפעס א כ'מיין ס'איז טאקע אן קידוש החודש אבער פארקערט און ס'איז איינע פון די גרויסע הישגים פון גלות מ'טראכט אפשר אמאל אז ס'איז א חסרון אבער ס'איז נישט קיין דווקא א חסרון מען קען טראכטן אפשר וועגען וויאזוי עס איז א חסרון, פארקערט סאיז די חכמים די הילל וואס האט מתקן געווען די לוח, און געזאגט מען דארף שוין נישט אנקומען צו די לבנה איך קען זיך אויסרעכענען אליינס מער ווייניגער, נישט נאר מער ווייניגער סאיז גאנץ מדויק אויסגעקומען די חשבון ווי די לבנה גייט זיין, דאס הייסט איך האב די אין אנדערע ווערטער די צייט איז אזוי פרעדיקטעבל, אנדערע ווערטער די צייט איז אזוי בדרך החכמה, חכמים יודעי עתים, חכמים די ערשטע חכמה וואס איז, איז צו וויסן די צייט, ווייל די צייט דאס איז די זאך, צייט עקזיסטירט וואס מיינט צייט עקזיסטירט יא ס'איז די לבנה ער איז מסמל די צייט אבער די צייט איז דאך פאר די לבנה, די צייט איז דאך א זאך וואס נישט די לבנה מאכט די צייט, די לבנה ליגט אין די צייט, כ'גיי נישט אריין וויאזוי מען פארשטייט צייט אבער ס'איז זיכער אז נישט נאר פון די לבנה איז דא צייט, און ממילא די חכמים, די חכמי ישראל וואס האבן מתקן געווען א לוח, האבן באמת בעסער געמאכט די סוד העיבור ווי ס'איז געווען פאר דעם, וואס מ'האט געדארפט קוקן אויף די לבנה מאכן חשבונות יעדע יאר, זיי האבן געמאכט א סדר פון נײַנצן יאר, ס'קומט אויס פונקטליך עד היום הזה, און דאס ווייזט. אז די חכמים האבן טאקע אינגאנצן איבערגענומען, דאס איז א מורא'דיג פרעדיקטעבל סדר, מורא'דיג מסודר, מען קען ווער ס'וויל, איינע פון די זאכן פון די שולחן ערוך וואס ס'איז נישט דא קיין דעם קיין גרויסע קשיות, נישט קיין מחלוקת, נישט קיין סתירות, אוודאי איז יא דא, אבער ס'איז א זאך וואס איז ס'איז מאטעמאטיק, ס'איז קלאר, דאס איז די סדר פון די לוח, דאס איז די סדר פון חודש זה לכם ראש חדשים, איז טאקע נישט דא קיין קרבן פסח, נישט דא די אלע חלקים וואס זענען א געוויסע זין מעסי, אין אנדערע ווערטער, ס'איז נאך אלץ כאאטיק, נאך אלץ מ'דארף נאך מתפלל זיין אז ס'זאל זיין א בית המקדש, ווען זאגט מען דארף עס פאלזען הייסט אז ס'איז נאך אלץ די אייבערשטנ'ס און נאך אלץ די זאך אבער די די לוח דאס האבן אונז אינגאנצן קונה געווען דאס האבן די אידן די חכמים חכמי ישראל האבן אינגאנצן קונה געווען די לוח און אין דעם ליגט די גאנצע אור פון החודש הזה לכם די גאנצע ספירת המלכות די גאנצע המלכה, וואס די אייבערשטער האט געגעבן פאר די פאר די חכמי ישראל פאר די תורה שבעל פה עס ליגט אין החודש אין החודש הזה לכם אין אנדערע ווערטער ס'איז היינט וואס מען איז מפריד געווען די החודש הזה לכם פון די קרבן פסח, מפריד געווען די חלק וואס אונז קענען יא פארשטיין פון די חלק וואס מען קען נישט פארשטיין, איז געבליבן נאר די זמן, ס'איז געבליבן נאר די אור, די אור השכל, די אור החכמה, מסודר אין א ריינע אופן אן קיין שום אנדערע חלקים וואס דאס רעדט מען טאקע שבת הגדול און די אנדערע זמנים וואס מען רעדט וועגן דעם. עד כאן איז די ענין פון החודש הזה לכם, וואס די אייבערשטער האט געגעבן פאר אידן די חודש. מ'דארף באמת ממשיך זיין צו מסביר זיין ווי אזוי ס'איז דא צוויי סארט חדשים, ס'איז דא די אייבערשטער'ס חדשים וואס איז תשרי, תשרי איז טאקע אזוי ווי שבת וואס איז די אייבערשטער'ס טאג, די זיבעטע חודש, ס'איז דא ניסן וואס איז די ערשטע חודש וואס די אידן האבן קובע געווען ס'זאל זיין די ערשטע חודש ממילא ווערט שוין די זיבעטע תשרי אבער דא דא מאכן אונז עס. און כ'האב געטראכט וועגן דעם אביסל, און כ'האב נישט קיין צייט אריין צו גיין אין א גאנצע שיעור נאר וועגן דעם, אבער ס'איז א אינטערעסאנטע זאך, און יעדע יאר טראכט מען זיך וועגן דעם, און די סדר, אינטערעסאנטע סדר איז אז ס'ווערט ניסן און ס'ווערט תשרי און ס'ווערט ניסן און ס'ווערט תשרי, ס'איז שוין פרעדיקטעבל. און איך טראכט, און איך קען זען אין פארשידענע ספרים אויך אז זיי גייען אדורך אזא סארט תהליך, אזא סארט זאך, אסאך מאל גייט אזוי, א מענטש האט צוויי הבנות, ער פארשטייט על פי פשט אזוי, אזוי איז ער געווען צוגעוואוינט צו טראכטן אזוי, נאכדעם אין א טאג פאלט אים איין א טיפערע, טיפערע הבנה, א טיפערע השכלה אין עפעס א ענין אין תורה, אין עבודת השם, אין ענין אין די וועלט, אין ענין חכמה, און ער זאגט אז ס'איז דא א תורה, זייער אסאך תורות און זייער אסאך ספרים זעען אזוי אויס, און ער זאגט אה, איז. דאס איז געווען די וואכעדיגע פשט, דער וואס האט געטראכט נעכטן היינט איז די שבת'דיגע פשט, אה דאס איז געווען די תשרי'דיגע פשט, אבער ניסן איז דא נאך טיפער, און ס'קומט שפעטער קומט תשרי און ער זאגט די זעלבע זאך, דאס איז געווען די ניסן אבער יעצט איז דא תשרי איז דא נאך א טיפערע זאך, און דאס איז געווען פסח אבער יעצט איז פורים איז דא נאך א טיפערע זאך, און דאס איז געווען חנוכה אבער יעצט חמשה עשר בשבט איז דא נאך א טיפערע זאך, און ווי ישאל השואל, ס'ווערט אביסל פאני, ס'הייסט די טיפערע לעוועל כמעט, מען קען זעהן כמעט יעדע טיפערע לעוועל וואס שטייט אין א ספר אז דאס איז געווען פאר איך ווייס תשרי אבער היינט איז ניסן איז אנדערש אדער פארקערט, קענסטו טרעפן אז מארגן זאגט ער עס שוין אויף די אנדערע יום טוב אויך אדער ער זאגט עס פארקערט אויך און עס ווערט אביסל פאני לפחות פאר מיר ווייל איך זעה איך טוה עס אמאל, וואס זאגסטו דא? עס הייסט.

אויך געוויסע זאכן וואס האבן אפשר א פשט, אבער געווענליך איז נישט אמת'דיג אזוי, פארקערט, דאס וואס אונז זאגן ווען אונז רעדן אז ס'דא א געוואלדיגע שמחה, לאמיר זאגן אזוי, ס'איז א געוואלדיגע שמחה, ס'קומט חודש ניסן, ס'איז א נייע חודש ניסן, תשפ א, קומט מיט אלע זאכן, אלע מעברים וואס איז געווען אין תשפ א, מ'וויל, מ'האפט אז ס'ווערט, מ'גייט אין א נייע וועלט, מעבדות לחירות, זאכן זאלן ווערן בעסער און קלארער און הייליגער און פרייליכער און זיסער. און דו טראכסט, אקעי, די שמחה, די חיות, מען דארף פילן אזא שמחה, חודש, ס'איז א חודש, ס'הייסט א באנייט, באנייאונג, מען באנייט זיך, ס'איז א נייע, ס'איז כאילו א נייע יאר, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, דאך טייטש, זאגן דאך חסידישע ספרים, מען דארף קענען אנהייבן די תורה, יעדע איד קען אנהייבן די תורה, אויב ס'נישט געווען געראטן טבת און אדר נישט גוט, קען מען אנהייבן פון החודש הזה לכם, געוואלדיג. די די באנייאונג וואס אונז פילן, ס'איז מצד די דין, מצד די גדר, מצד די מושג פון שבת החודש, מצד די מושג פון חודש ניסן וואס איז מחייב אזא סארט התחדשות. כ'מיין אז מ'דארף נישט אזוי פארשטיין, דאס איז דאס איז אויב מ'פארשטייט אזוי קומט מען אן צו די פאני קשיות אז יעדע זאך איז היינט די זעלבע תורה וואס איז נעכטן געווען אדר איז היינט ניסן און וחוזר חלילה. ס'מאכט נישט קיין סענס. כ'מיין אז פונקט פארקערט, דאס איז א מענטשליכע זאך, דאס איז א פשוטע זאך, מתוך דאס וואס איז געקומען א נייע חודש ניסן און איך, יצחק, היינט, שנת תשפ א, איז דא א חודש ניסן, איז דאס האט מיך מעורר געווען אריינצוגרייכן, אריין, ס'איז א פאקטישע זאך, ס'איז א תנועה, ס'איז נישט קיין דבר קבוע, ס'איז נישט קיין סטעטיקע זאך, ס'איז א דינאמיקע זאך, דאס האט מיך אריינגעמאכט אריינקלערן די תורה טיף און בזכות, בכח, די חיות די התחדשות החיות פון פון חודש ניסן תשפ א, האב איך טאקע אריינגעטראכט און כ'האב געזען אז דאס וואס כ'האב פארשטאנען די תורה ביז יעצט אין אדר און כסלו און ניסן און תשרי תשפ א איז נישט געווען בכלל ס'נאר געווען א שטחיות ס'דא נאך א טיפערע עומק און זאג איך און די וועג וויאזוי איך זאג עס איז כ'בין אזוי ווי פותח בכבוד אכסניא איך בין מייחס די די סגולה די חידוש וואס איז מיך מיך נתחדש געווארן אין די יאר בין איך מייחס צו די סגולת הזמן איך זאג אה ניסן געווענליך אז מ'לערנט די ענינים לייגט מען עס אזויווי אריין אין די דרוש פון די פרשה און פון די פסח פון די יום טוב, מ'איז מקשר מ'קען עס מסביר זיין אזוי ווייטער אבער ס'איז נישט באמת אז באופן מנותק, ס'נישטא קיין תורה וואס איז באופן מנותק, דאס איז פסח דאס איז סוכות דאס איז שבועות דאס איז אזוי ווייטער, ס'דא א תורה וואס אונז לעבן, תורת חיים, פסח תשפ א איז געווען דאס, און פארדעם איז געווען ניסן תשרי תשפ א איז דאס נישט געווען אזוי טיף ווייל מ'האפט אז מ'איז מוסיף והולך אז מ'לערנט בעסער, עס ווערט כסדר בעסער, שפעטער קומען תשרי תשפ ב בסייעתא דשמיא עס גייט קומען עס קומט יעדע יאר און זיין א דריטע פשט וואס וועט זיין האפענטליך נאך טיפער מען צוריק גיין מען צוריק גיין צו וואס מען האט געטראכט ניסן מען האט געטראכט תשרי מען האט געזען אה יעצט קען מען פארשטיין אז ניין ביידע פון די סיי ניסן און סיי תשרי קען מען פארשטיין אין די נייע וועג און וואס איז דא קען טרעפן נאך א נייע קנייטש א פרישע זאך א פרישע שער אריינצוגיין א פרישע מהלך אויסצוארבעטן אין תורה און חכמה און עבודה. אזוי איך געדענק עס איז געווען געווען א איד א גרויסע מקובל צדיק עס איז געווען שבת חודש ערב ראש חודש ניסן ער זאגט אה יעדע יאר עס קומט ראש חודש ניסן איז ער אזוי פרייליך ער פילט אזא שמחה זאגט ער האט זיך געטראכט פארוואס ער ווייסט ער ארבעט אין א ישיבה און יעדע יאר חודש ניסן איז בין הזמנים ברוך השם מען קען אטעמען די בחורים גייען אהיים מען האט אביסל וועקעישן דאס איז אזא ביוטיפול סעלף קאנשעסנעס, ס'הייסט יא אוודאי ער איז א מקובל ער ווייסט די חודש ניסן, נישט אנגעהויבן צו רעדן, ס'איז ניסן אותו היום נטל עשר עטרות, אזא געוואלדיגע טאג, אבער למעשה פארוואס מ'איז אזוי פרייליך? ער איז פרייליך ווייל ס'איז בין הזמנים, און וואס איז שלעכט פון דעם? די אייבערשטער האט געמאכט בין הזמנים אזוי ווי די אייבערשטער האט געמאכט די אלע סודות התורה, די זעלבע גאט האט געמאכט בין הזמנים און פארקערט, די בין הזמנים דאס מאכט אונז זאל דערלעבן דאס וואס איך זע איך לעב, וואס מאכט זיך דער לעבן און נעקסט יאר וועט זיין א צווייטע בין הזמנים און זיין א צווייטע זאך וואס מען מען וועט אנטראכטן מיט טיפער מען דארף נישט אלעמאל ווערן סטאק אויף די התייחסות אז אה דאס איז די מוז זיין דאס איז די סגולה פון חודש ניסן איז איז דאס וואס איך האב היינט געטראכט אוודאי די סגולה וואס איז חודש ניסן און די סגולה וואס איז בין הזמנים און די סגולה וואס איז וואס איז האב איך האב איך אזוי געטראכט און ס'קען זיין אז אין א יאר ארום מען טראכט אין דעם אליינס נאך א טיפערע זאך און דאס איז באמת די ווער ס'לערנט קבלת הרשש ווייסט אז ס'דא סדרים ס'דא מען זאל זאגן די בקיצור ס'איז דא מהלכים וואס נעמען מער ווי מער ווי א יאר, ס'איז דא טאקע א גאנצע סדר פון יחודים, פון זוויגים, פון מוחין וואס מען דארף מאכן יעדע יאר, ס'איז דא אבער א סדר וואס דער רשש רופט א סדר פון דריי יאר, אין א געוויסע זין זאגט ער אז ווען אונז מאכן פסח אדער ראש השנה יעדע יאר א געוויסע חלק פון דעם אמת'דיגע שלימות פון די יחוד איז זיך מתייחס צו די וואס מען האט געמאכט דריי יאר צוריק און פון צוויי יאר צוריק און פון די יאר, ס'דא א גאנצע סדר וויאזוי ער איז מסביר פונקטליך, ס'הייסט אז יא אמת, אין א געוויסע זין יעצט איז פסח פון פאריאר, און אין א געוויסע זין יעצט איז ראש השנה פון צוויי יאר צוריק, און אזוי ווייטער, איז אויב מען טראכט אריין טעכניש איז טאקע נישט אפילו קיין סתירה אז איך זאג א נייע טייטש היינט און איך זאג דאס איז ניסן און נעקסט וואך גייט דאס זיין תשרי, טאקע ווייל די ניסן גייט זיך אריבערפירן אויף תשרי און עס גייט ווערן קלארער, וואס אונז רופן אחור און פנים און יחוד און עס גייט ווערן בעסער. און אזוי האפן אונז צו האבן א פרייליכע חודש און חידושי תורה, חידושי תפילה, חידושי חיים גשמיים, חיים שיש בהם מוסיף והולך.